לאמיר כאפן א שמועס און רעדן וועגן די נושא פון געלט. עשירות. קודם מאך זיך באקוועם און לאז נאך.

ס'גיי מיר שמועסן אפאר נקודות וועגן די נושאים פון האבן געלט, מאכן געלט, שפע און עשירות. די ערשטע זאך ריעלייז אז אזוי סאך פון דיין כח און ענערדזשי, צייט, טעג, סטרעס, דאגות, טייטנס, און חלומות, און האפענונג איז וועגן געלט. נישט קיין חילוק צו מען האט אדער נישט, עס נעמט פון ביידע די זעלבע.

ווען מען לערנט זיך אויס ווי אזוי איז זייער גרינג צו מאכן געלט, און ברוך השם די עולם לערנט זיך אויס און מען מאכט אסאך געלט, השם זאל העלפן ווייטער. די שפע איז דא. פאר יעדן איינעם אייביג. יעדער מאכט וויפיל ער וויל און וויפיל ער פארגינט זיך. דארט ווי דיין קאפ איז, דארט איז דיין געלט. וויאזוי עס איז אנגעשטעלט אזויפיל געלט מאכט מען. מאכן געלט איז א חכמה ואינה מלאכה. די גוטע באשעפער געט פאר יעדן אייביג. מען דארף פארשטיין אבער, וועלכע געלט דארף איך? אונז ווייסן אלע און אונז זעען אלע אז ס'איז דא צוויי מיני געלט. איינס איז עשירות, ער האט געלט, ס'איז גוט פאר אים, פאר זיין ווייב, קינדער. ס'שטייט זיי גוט, ס'מאכט זיי בעסער. די הויז האט שמחה און הרחבה, נחת, רואיגקייט, געזונטהייט און שלום בית. די צווייטע איז געלט. ער האט טאקע געלט, אבער טאקע די געלט ספוילט אים אין אלע זיינע רילעישאנשיפס. מיט זיין ווייב, מיט זיינע קינדער, מיט זיין ברודערס און שוועסטערס. ס'שטייט אים נישט גוט. זיין משפחה, זיין הויז פארט, זיינע קינדער קענען עס נישט נעמען. און ער אינעווייניג. ווערט מער און מער לאנלי און אליינס. געלט האט ער, אבער ס'איז נישט קיין ברכה. דארף זיך א מענטש פרעגן, וואס איז די חילוק? די ערשטע איז עשירות, שפע דקדושה. אזוי ווי דער רבי פון לובלין האט געזאגט, ברכת הוויה, ברכת השם, היא תעשיר, א ברכה פונעם אייבערשטן, דאס איז עשירות. און מיט יעדע דאלער קומט אראפ שלום בית, מנוחה, נחת, הרחבת הדעת, יראת שמים. און א ליכטיגע פנים. ווייל ווען עס קומט אראפ שפע פון אויבן, קומט עס אן א פארעם. און ווען עס קומט אראפ דא, נעמט עס אלע פארעמס. בממילא איז עס גוט, שטימט, מיט דיר, דיין ווייב, די קינדער, און די גאנצע סביבה. די צווייטע איז בלויזע געלט. איינער וואס האט זייער שטארק געוואלט מאכן געלט, און נאר געלט, און האט עס טאקע באקומען, אבער אויף די פרייז פון אלעם אנדערש. ווען א מענטש וויל געלט, זאל ער זיך פרעגן, וועלכע פון די צוויי זוך איך? שפע אדער געלט? א מענטש זאל אריינטראכטן, פארוואס וויל איך געלט? אויב איינער דארף געלט כדי צו קענען אוועקלויפן פון זיך, און זיין ארום, ער זאל נישט דארפן וואקסן אין זיין לעבן. ער טראכט אז ווען ער גייט האבן געלט גייט ער אנפילן אלע לעכער אין זיין הארץ, אין זיינע רילעישאנשיפס, דאס הייסט אז ער קומט פון א לעק מענטעליטי, פון א דעספערעט פלאץ. ער איז א מקבל, ער מיינט אז די געלט גייט אים ברענגען עפעס וואס ער האט נישט, און אז די געלט גייט זיין זיין גאנצע ישועה. דעמאלטס ווען ער באקומט די געלט לייגט ער עס טאקע אריין אין אלע זיינע לעכער. אין זיין הארץ, אין זיינע רילעשאנשיפ, און עס מאכט א חורבן, ווייל די לעכער דארפן נישט געלט, זיי דארפן דיך, נאך לעוועלס פון דיך, טיפערע לעוועלס פון דיך.

נישט צו דארפן וואקסן. ער ווערט אזא גרויסע מקבל. ער דארף שוין אזוי סאך נאר צו קענען סורווייוון. ווער רעדט נאך פון זיין פרייליך.

שפע און ברכה קומט פאר איינעם וואס איז א משפיע. ער איז אריינגעטשעקט אין זיין לעבן. ער איז דא. ער וואקסט. ער עפנט זיך מער און מער. ער איז דא פאר זיין ווייב. ער איז דא פאר זיינע קינדער. ער קומט פון א פלאץ וואו ער האט אלעס. ער וויל געלט ווייל ער וויל קענען משפיע זיין פאר זיך. פאר זיין ווייב און קינדער און זיין סביבה בהרחבה. דעמאלטס מאכט ער זיך און זיין משפחה פאר א כלי פאר ברכה. פון שפע קודש און עשירות און מלא ברכת השם. די אמת איז אז יעדער פון אונז האט אלע ביידע זייטן פון אלעס וואס אונז האבן גערעדט. פלעצער אין אונזער לעבן וואו אונז זענען נאך טייט און דעספערעט און לעק. פלעצער וואו אונז פארלאזן זיך שוין אויף די באשעפער'ס גוטסקייט און וואו אונז ערלויבן זיך שוין צו גלייבן אז ער וויל אונז געבן די גוטסקייט. והבוטח בהשם חסד יסובבנו. ביי מעשר זאגט אונז די תורה א מורא'דיגע לשון. בחניני נא בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. די טייטש איז, דער באשעפער זאגט, פרוביר מיך אויס. געב צען פראצענט. ברענג מעשר אין בית המקדש און דו וועסט זען. אז איך וועל עפענען פאר ענק די פענסטערס פון הימל, און איך וועל ענק באגיסן מיט ברכות ווילאנג עטס וועטס נישט קענען זאגן גענוג. ווייל דער באשעפער זאגט פאר א מענטש, דו געב צען פראצענט. דו ווייז אז דו ביסט נישט אין לעק, ביסט נישט דעספערט. דו ווייז אז דו ווייסט אז ס'איז דא גענוג. דא גענוג שפע פאר יעדן. ווייז אז דו ביסט א משפיע.

א ברכה פאר דיינע חברים און פאר דיין גאנצע סביבה ארום. פאר דעם שטייט אין פסוק עשר תעשרנו לך, עשר איז די זעלבע אותיות ווי עושר, אז דו געסט מעשר ווייזטו אז דו ביסט א עושר. אזוי ווי די הייליגע רבי פון לובלין זאגט, ועשית משבצות זהב, די באשעפער זאל מאכן פאר אלע אידישע קינדערלעך קעסטעלעך פון גאלד. זאל די הייליגע באשעפער העלפן אז אונז זאל מיר רילייזן וואס פאר א פארט געלט שפילט אין אונזער לעבן. און זאלן ווייטער און ווייטער מער און מער ארויסגיין פון lack און דעספרעסי און קענען אריינגיין אין מוחין דגדלות פון בטחון, טראסטן די באשעפער'ס גוטסקייט אז ער האט מיך ליב. און ער האט באשאפן די גאנצע וועלט און מיך, נאר צו קענען גוטס טון מיט מיר. און אונז זאל מען קענען ווערן מער און מער משפיעים אין אונזער לעבן צו זיין א מקבל על מנת להשפיע, נעמען כדי צו קענען געבן. און ער רעגנט אויף אונז ברכה און שפע, פעסער פון גאלדענע רענדלעך, שפע קודש, שלום בית, ברכה און נחת, מנוחה.